אוי חסדי השם יתברך אז מ'קען זיך אביסל אוועקכאפן, לערנען א דף גמרא, מסכת כתובות דף קוף יוד, חסדי השם יתברך. יעצט ביי נאכט פעלט נישט אויס מיין איך, קום קום לערנען, המוציא שטר חוב על חבירו, ראובן גייט צו שמעון שייע, דו קומסט מיר טויזנט דאלער, והלה הוציא שמכר לו את השדה, שמעון ווייזט ארויס נאך די דעיט, נאך די דעיט, שייע, וואלסטו מיר פארקויפט א פעלד? ווען איך קום דיר טויזנט דאלער, ווען איך קום דיר מיליאן דאלער, וואלסטו מיר פארקויפט א פעלד? אדמון אומר יכול הוא שיאמר, דער לוה קען טענה'ן, אילו הייתי חייב לך. אילו הייתי חייב לך, אויב קום איך דיר טאקע געלט, היה לך ליפרע את שלך כשמכרת לי את השדה, דו וואלסט מיר געווען פארקויפט א פעלד? משה אריה, דו ברענגסט מיר א שטר, איך קום דיר מיליאן דאלער, איך נעם ארויס א שטר, דו האסט מיר פארקויפט א פעלד, נאך די דעיט, דו וואלסט מיר פארקויפט א פעלד ווען איך קום דיר מיליאן דאלער?

פארקויפט ער מיר א פעלד און אז דו וועסט נישט באצאלן וואס? נעם איך צו די פעלד. מאי טעמא דרבנן שפיר קאמר אדמון טענה'ט דאך אז דער לוה קען טענה'ן אז ס'איז נישט אמת איז דאך באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטרא אויב געט מען קודם געלט און נאכדעם שרייבט מען א שטר איז כולי עלמא לא פליגי דמצי אמר ליה היה לך לפרוע את שלך כשמכרת לי את השדה, יא משה אריה. דו קומסט מיט א צעטל אז איך קום דיר מיליאן דאלער, און איך קום מיט א צעטל דו האסט מיר פארקויפט א פעלד, וויאזוי גייט וויאזוי פארקויפט מען דא פעלדער? אויב געט מען קודם געלט און נאכדעם שרייבט מען א שטר איז א סימן אז דיין שטר איז נישט אמת, ווייל וואלסטו מיר געגעבן א שטר איינמאל איך געב דיר די געלט פאר די פעלד זאגט מען דאס איז פאר די פאר די אלטע חוב, יעצט געב מיר נאך געלט. שאלה איז נאר כי פליגי זיי קריגן זיך ארום באתרא דכתבי שטרא והדר יהבי זוזי, א פלאץ וואס מען שרייבט שטרות און נאך איז אדמון סבר איבעי ליה למימסר מודעה וואלסט דאך געדארפט מוסר זיין מודעה זיין פאר די פארקויפסט עס נאר ווייל די ווילסט ממשכן זיין אז דו האסט נישט געטון איז גארנישט ווערד רבנן סברי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה. ווייל איינמאל ס'איז ארויסגעגאנגען די סוד אז זיי האבן פארקויפט עס נאר וועגן זיי קענען צובאקומען דעם חוב, העט ער דאך נישט וועלן מאכן די מכירה, ממילא קען ער יא טענה'ן, דער לוה קען טענה'ן אז די גאנצע זאך איז נישט אמת. הייבט אן א פרישע משנה דף קוף יוד, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, משה אריה דו ווייזט מיר אז איך קום דיר מיליאן דאלער, און איך ווייז דיר א שטר אז דו קומסט מיר מיליאן דאלער, איז אדמון אומר, שמעון קען טענה'ן פאר ראובן אילו הייתי חייב לך, כיצד אתה לווה ממני. וואס הייסט איך קום דיר מיליאן דאלער, וואס איז דאס וואס דו קומסט צו בארגן, חכמים אומרים זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו, דו איינקאסיר א מיליאן דאלער און דו איינקאסיר א מיליאן דאלער, שוין, איתמר שנים שהוציאו שטר חוב, זה על זה ר' נחמן אומר זה גובה וזה גובה, ר' ששת אומר איך פארשטיי נישט, אפוכי מטרתא למה לי. אז דו טראגסט א שווערע פעקל אויף דיין רעכטע זייט פון די אקסל וואו דארפסט עס לייגן, און דו טראגסט אויף דיין לינקע זייט א שווערע פעקל, וואס האסטו צו טוישן די צוויי פעקלעך? וואס אפוכי מטרתא למה לי? צורייסט די צוויי שטרות? צורייסט די צוויי שטרות און לאזט די געלט ביי מיר און די געלט ביי אים.

ס'דא זיבורית, בינונית, עידית, בעסטע קוואליטי, מיטלסטע, בעל חוב האבן חכמים געזאגט האט א רעכט צו נעמען דורכשניטליך, די שאלה איז וויאזוי רעכנט מען דורכשניטליך, איז דורכשניטליך ביי מענטשן אדער דורכשניטליך ביי אים? ס'קען אמאל זיין אז דער מענטש נעבעך האט נאר האט גאר שלעכטע זאכן, און יעצט האט ער באקומען נאך א גאר שלעכטע זאך, הייסט שוין די שלעכטע זאכן ביי אים יעצט בינונית, אדער איז עס סייוויסיי זיבורית, זע אינעווענדיג.

וליגבי זיבורית ער זאל נעמען ער קען דאך קודם נעמען די בעל הבינונית קען דאך נעמען די זיבורית וליהדר וליגבי ניהליה געט ער אים צוריק נאכאמאל קומט אויס עס איז בכלל נישט קיין ריווח וואס פעלט עפעס אויס זה גובה וזה גובה אמר לא צריכא ווילסט טאקע לאזן הערן דקדים תבעיה אז די בעל זיבורית האט קודם גענומען פון די בינונית במילא אז ער איז קודם גובה די חוב און ער נעמט די בינונית פון די חבר קומט אויס אז ער איז מרוויח אז די חבר האט נישט אוועק גענומען זיין גוטע פרעגט די גמרא סוף סוף כי אתו למגבי בהדי הדדי קאתו, למעשה ווען זיי קומען צום בית דין מיט די שטרות איז דאך איז ביידע צוזאמען איז דאך איז ווייטער נישט קיין שום תועלת פאר קיינעם נישט ווייל בית דין דארף דאך אויף ביידע אויף איין מאל זיך פארנעמען איז דאך ווייטער וואס האט ר' נחמן פון זה גובה וזה גובה אלא לא צריכא ער וויל דיר לאזן הערן דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית ר' נחמן סובר בשלו הן שמין. מען קוקט אויף אים וואס עידית איז וואס בינונית זיבורית איז, במילא קומט אויס אז די בעל הזיבורית איז מרוויח זה גובה וזה גובה, און רב ששת סובר בשל כל אדם הן שמין, מען הייבט אן א פרישע גמרא ווער ס'וויל מיטהאלטן, חכמים אומרים זה גובה וזה גובה, תרגמה ר' נחמן אליבא דרב ששת, וויאזוי קען עס שטימען לויט רב ששת, כגון ש שלוה זה לעשר וזה לחמש. נאך אבער ר' ששת זאגט דאך אז עס איז נישט זה גובה וזה גובה, אפוכי מטרתא למה לי, נו ווי קען שטימען די משנה מיט ר' ששת אז דא רעדט זיך עס אז איינער האט געבארגט פאר צען יאר איינער האט געבארגט פאר פינף יאר היכי דמי, אילימא וועסטו מיר זאגן ראשון די ערשטע שמעון האט געבארגט פון ראובן לעשר און והשני האט געבארגט לחמש, ראובן האט געבארגט פאר שמעון צען יאר און נאכדעם איז ראובן געגאנגען.

איך קום דיר נישט קיין געלט ביז צען יאר, פארוואס זאל איך דיר נישט בארגן? אלא מוז זיין ראשון לחמש ושני לעשר. און ווייטער היכי דמי, אי דמטא זמניה אויב איז שוין געקומען די צייט פון באצאלן, און דעמאלטס איז ער געגאנגען בארגן פאר פאר צען יאר, איז מאי טעמא דרבנן, איז דאך א געהעריגע איז דאך א געהעריגע ליגנט דא, ווייל נישט וואס איך אז איך דו קומסט מיר שוין געלט יעצט פארוואס זאל איך דיר גיין בארגן? ואי דלא מטא זמניה הא לא מטא זמניה מאי טעמא דאדמון? לא צריכא, איך וועל דיר לאזן הערן דאתא בההוא יומא דמשלם חמש ער קומט יענעם טאג. יענעם טאג יומא דמשלם חמש, א טאג פאר, א טאג פאר די לעצטע טאג פון, איז מר סבר עביד איניש דיזיף ליומיה, ס'מאכט סענס אז א מענטש זאל דארפן פליפן עפעס א שנעלע מקח פאר איין טאג, ממילא מוז דאך נישט אויפווייזן אז ס'נישט קיין גוטע שטר, און מר סבר אדמון האלט לא עביד איניש דיזיף ליומיה, ממילא.

יא אבער מען נעמט נישט פון פון יתומים נעמט מען נישט קיין. נאר די סוף פרעגט די גמרא וואס שטייט דאך אין די משנה זה גובה וזה גובה קתני זאגט ער זה גובה וזה ראוי לגבות אבער ואין לו זאגט די גמרא ניין שתי תשובות אמר רבא שתי תשובות בדבר כ'קען דיך אפפרעגן אויב די ווילסט איינזעצן דא חדא שטייט דאך קלאר זה גובה וזה גובה קתני וואס זאגסטו ראוי לגבות ועוד לגבינהו ארעא ליתמי אז ס'איז דא א וועג קענסט דאך גובה זיין.

די בינונית אבל היכא דתפס תפס. קיצור קען מען נישט איינזעצן די תירוץ פון יסומים פון רמי בר חמא. ס'שטימט נישט. הייבט אן א פרישע משנה. די שאלה איז צו א פרוי א מענטש קען באצווינגען זיין ווייב צו מופן. שלש ארצות לנשואין ארץ ישראל איז איינגעטיילט אין דריי, יהודה, עבר הירדן און גליל. די הלכה איז אין מוציאין, א מענטש קען נישט מכריח זיין זיין ווייב, איך וויל מופן פון א עיר, פון א שטאט, פון איין, לאמיר זאגן פון יהודה לעיר, צו א שטאט פון עבר הירדן, אדער מכרך, אדער פון א כרך פון יהודה לכרך צו א פון א צווייטע, אבל באותה הארץ מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך, מען קען גיין, אויב זי קומט פון א עיר קען ער איר באצווינגען קום צו א צווייטע עיר, לאמיר זאגן ירושלים איז אין יהודה, איך ווייס ווער נאך וואס נאך איז אין יהודה. נו. עפעס נעבן ירושלים, מען קען גיין פון א שטאט צו א שטאט אדער פון א כרך צו א כרך, אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר, די גמרא וועט שוין זאגן וואס די מעלות און וואס די חסרונות, דף ק"י עמוד ב', מוציאין מנוה הרעה, א מאן קען באצווינגען זיין ווייב איך וויל מופן פון א שלעכטע געגנט לנוה היפה, אבל לא מנוה היפה פון א שיינע געגנט לנוה רעה צו א שלעכטע פאנאראמע, רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא מנוה רעה לנוה יפה, אין א שלעכטע געגנט אויב זי וואוינט דארט קען ער איר נישט באצווינגען צו גיין אין א שענערע פלאץ, מפני שהנוה יפה בודק. ז רש"י זאגט, בודק את הגוף, למי שבא מנוה רע, ווער ס'קומט פון א שלעכטע לופט, מתוך כך חלאים באים עליו, מ'גייט אין א שיינע גוף, ס'דא אנדערע וואס זאגן אז אז פשט איז, אנדערע ראשונים, הנוה יפה בודק, א מענטש וואס וואוינט אין א שלעכטע פלאץ, אין א שמוציגע פלאץ, דארף ער זיך נישט אזוי הערשטעלן. סאו זעט אויס אזוי אזוי ווי יש דרשו לשבח ביי פרשת נח יש דרשו לגנאי, צווישן זיינע מענטשן איז ער געווען א צדיק אבער אז זי וועט קומען אין א שיינע פלאץ וועט זי זיך מוזן איבער מאכן די ציינער איבער מאכן די פנים קען זי אויך טענה'ן אז עס מאכט עס איז נישט גוט פאר מיר פרעגט די גמרא פארוואס זאגסטו בשלמא מכרך לעיר אז מען קען נישט צווינגען משה אריה א פרוי צו מופן פון א שטאט צו א שטעטל ווייל דבכרך שכיחי כל מילי אין א שטאט א גרויסע שטאט האט א פרוי אלעס וואס זי דארף. איך האב א דאקטער און איך האב א גראסערי און איך האב אלעס און בעיר לא שכיחי כל מילי אין א שטעטעלע אלא מעיר לכרך מאי טעמא לאמיר זאגען זי קומט פון שטעטל וואס קען מען איר נישט צווינגען צו קומען וואוינען אויף וויליאמסבורג מסייע ליה לרבי יוסי בן חנינא דאמר רבי יוסי בן חנינא מנין שישיבת כרכים קשה ס'איז שווער צו וואוינען אין א פלאץ פון אין א גרויסע שטאט שנאמר ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים מ'איז ארויף געגאנגען ביים צווייטען בית המקדש נחמיה מיט מיט עזרא, מענטשן האבן נישט געוואלט וואוינען אין ירושלים, ס'איז צו א גרויסע פלאץ, האט מען געבענטשט די מענטשן וואס האבן מסכים געווען צו וואוינען אין ירושלים, זעט מען פון דעם אז אפילו ס'איז טאקע דא אלע אלע געהער, דו קענסט האבן א באטל מילך אינמיטן די נאכט, און דו קענסט אלעס האבן, אבער שמעון בן גמליאל אומר אז אפילו פון א גוטע שלעכטע פלאץ צו א גוטע פלאץ קען ער אויך איר נישט באצווינגען, מאי בודק, כדשמואל דאמר שינוי וסת תחילת חולי מעיים. אפילו ווען מיר זאגן א שינוי וסת, א מענטש האט א וסת, א סדר ער עסט יעדן טאג, נישט קיין חילוק וואס ער עסט, אפילו ער עסט שוואכע עסן, הייבט ער אן צו געבן גוטע עסן, הייבט ער אן צו ווערן קראנק פון דעם. כתוב בספר בן סירא כל ימי עני רעים, אלע טעג פון א עני איז שלעכט, וויאזוי קען דאס זיין, והא איכא שבתות וימים טובים, שבת און יום טוב האט ער דאך עסן, זאגט די גמרא כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחילת חולי מעיים א גאנצע וואך עסט ער צוויבל שבת פלוצלינג גיסט אים פלייש דאס איז אויך נישט גוט פאר אים אז מ'רעדט שוין פון בן סירא בן סירא אומר אף לילות ס'איז שלעכט פאר א ארעמאן איז אויך שלעכט ביינאכט בשפל גגים גגו ווייל ער וואוינט אין די נידעריגסטע פון שטאט קומט אויס ווען ס'רעגנט ווערט ער פארפלאדעט ובמרום הרים כרמו און זיין זיין זיין וויינשטאק איז אויפן בארג דארט ווי רעגן האלט זיך נישט. איז ממטר גגים לגגו מעפר כרמו לכרמים, הייבט אן א פרישע משנה זאגט די הייליגע משנה הכל מעלין לארץ ישראל א מענטש קען באצווינגען פון חוץ לארץ זיין משפחה דו מוזט קומען וואוינען קיין ארץ ישראל ואין הכל מוציאין דו קענסט אבער נישט באצווינגען דו ווילסט גיין פון ארץ ישראל צו א צווייטע פלאץ הכל מעלין לירושלים אין ארץ ישראל אליינס קען יעדער באצווינגען זיין משפחה קום וואוינען קיין ירושלים ואין הכל מוציאין מען קען אבער נישט ארויסגיין פון ירושלים באצווינגען אחד האנשים ואחד הנשים.

אמעריקע קען אבער צווינגען צו גיין וואוינען אין ארץ ישראל אפילו אין א שוואכע געגנט, ואין הכל מוציאין, וואס איז די הכל, לאתויי מאי, לאתויי עבד שברח מחוץ לארץ לארץ, א קנעכט וואס איז אנטלאפן, עבד כנעני איז אנטלאפן פון חוץ לארץ קיין ארץ ישראל, און דער הער וויל אים צוריק ברענגען, איז אנטלאפן קיין ארץ ישראל, קומט צוריק קיין אמעריקע, אמרינן ליה זבניה הכא וזיל, פארקויף אים דא און גיי, פארוואס אזא זאך, משום ישיבת ארץ ישראל, ס'איז דא א מצוה,

זאגט די הייליגע גמרא נשא אישה בארץ ישראל וגירשה בארץ ישראל, פרעגט די גמרא הא גופא קשיא, זאגסט דאך קודם דעם משנה נשא אישה בארץ ישראל וגירשה בקפוטקיא, גיט מען איר ממעות ארץ ישראל זעה איך אלמא בתר שיעבודא אזלינן איך קוק ווי מ'האט געמאכט די חתונה, כ'מיין די חתונה איז געווען ארץ ישראל, אפילו די גט איז אין קפוטקיא, גייט מען ארץ ישראל אבער אימא סיפא נשא אישה בקפוטקיא און די גט איז ארץ ישראל, נותן לה ממעות ארץ ישראל אלמא בתר גוביינא אזלינן, אלמא קוק ווי די גט איז, איז דאך א סתירה, אמר רבה מקולי כתובה שנו כאן. דאס איז פון די קולות די חכמים האבן מתקן געווען ביי כתובה, קסבר כתובה דרבנן, די תנא פון די משנה האלט די גאנצע זאך איז דרבנן האבן די חכמים מתקן געווען א קולא אז די מאן זאל קענען באצאלן די ביליגערע געלט ארץ ישראל'דיגע וואס איז שקלים רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן לה ממעות קפוטקיא ווייל ער האלט כתובה דאורייתא נאך איין ברייתא תנו רבנן המוציא שטר חוב על חברו איינער וואס מ'שולדיג געלט. אויב שטייט בבל, מגבהו ממעות בבל, באצאלט ער אים גריוונע, כתוב בו ארץ ישראל מגבהו ממעות ארץ ישראל, כתוב בו סתם, עס ווענדט זיך, אויב הוציאו בבבל, אויב נעמט ער די שטר אין בבל מגבהו ממעות בבל הוציאו בארץ ישראל מגבהו ממעות ארץ ישראל, כתוב בו כסף סתם, אויב שטייט דארט כסף מאה כסף, שטייט נישט סלעים דינר און פונדיון, איז מה שירצה לוה מגבהו, וואסערע סארט דער לוה וויל באצאלען קען ער באצאלען, מה שאין כן בכתובה פירט די ברייתא אויס, פרעגט די גמרא אהייא, אויף וואסערע הלכה גייט אן מה שאין כן בכתובה, אמר רב משרשיא, ארישא, אז אויב שטייט די פלאץ ווי ס'איז געווען. גייט מען גייט מען נאך די פלאץ מה שאין כן בכתובה גייט מען אויף קולות ארץ ישראל לאפוקי מדרבן שמעון בן גמליאל וואס ער האלט כתובה דאורייתא מגייט יא מיט די גרעסערע געלט זאגט די ברייתא ווייטער כתוב בו כסף סתם מה שירצה לוה מגבהו ואימא נסכא אפשר בכלל נישט געווען אפשר דארף מען געבן שטיקער זילבער בכלל נישט קיין געלט אמר רבי אלעזר דכתיב ביה מטבע שטייט אז מ'האט געבארגט מטבעות ואימא פריטי אפשר דארף מען געבן אמר רב פפא פריטי דכספא לא עבדי אינשי, מענטשן מאכן נישט קיין פרוטות פון זילבער, ממילא גיי איך נישט גייען זאגן אז תנו רבנן לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גוים ואל ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלהי' לעבט מיטן אייבערשטן וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלהי' שנאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים. איז ארץ ישראל דאס איז להיות לכם לאלקים וכו' פרעגט די גמרא וכל שאינו דר בארץ אין לו אלקים מלא כל הארץ כבודו אלא לומר לך כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים וכן בדוד הוא אומר כי גירשוני היום מהסתפח בנחלת השם האט נישט געקענט בלייבן ארץ ישראל געדארפט אנטלויפן לאמר כאילו לך עבוד אלהים אחרים וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים אלא לומר לך כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים שוין אבער אונז אלע צדיקים האבן דא געוואוינט אין חוץ לארץ האבן זיי אויסגעטייטשט די גמרות אז אז א מענטש וואוינט אין ארץ ישראל, ארץ ישראל דאס הייסט די אמונה, אז א מענטש לעבט מיט אמונה האט ער דעם אייבערשטן, אן אמונה איך האב מיך נישט אזוי גוט געשפירט היינט האב איך נישט געקענט פארלערנען צופרי, איך וויל נישט מבטל זיין דיין שיעור, גיי פארלערן.